און האט געדאווענט ונזכר און האט זיך דערמאנט אז שהתפלל אז ער האט שוין געדאווענט ער געדענקט נישט ער קומט אריין בית מדרש און ער דאווענט נאכאמאל און יעצט דערמאנט ער זיך אז ער האט שוין געדאווענט איז פוסק זאל ער זיך אפשטעלן ואפילו באמצע ברכה איז דאך א שאלה יעדע ברכה וואס ער גייט זאגן איז א שאלה פון א ברכה לבטלה ס'איז א ברכה לבטלה דארף ער זיך תיכף אפשטעלן האלט אינמיטן סלח לנו אתה חונן נישט קיין חילוק ווי ער כאפט זיך זאל ער זיך אפשטעלן ווי די ראשונים לערנען, דער עולם קען אריינקוקן אין רש"י, ולוואי ש די נעכטיגע רש"י פון ולוואי שיתפלל אדם כל היום, איז בהלכות גדולות פסק הלכה כרבי יוחנן בספק, והלכה כשמואל בוודאי התפלל. סאו מ'האט נעכטן געהאט א רבי יוחנן וואס וואס ער זאגט ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו ווי ס'זעהט אויס פון פון פון רבי יוחנן, ער זאגט א מענטש קען דאווענען א גאנץ טאג פשט איז א מענטש קען אריינקומען בית המדרש און דאווענען נאך א תפילה א תפילת נדבה. וועגן דעם איז במקום ספק האב איך נישט קיין פראבלעם אז אז אז דער מענטש שטעלט זיך נאכאמאל דאווענען ווייל ער מעג לכתחילה גיין דאווענען נאך א נאך א שמונה עשרה און שמואל דינגט זיך אויף דעם און שמואל זאגט אז ניין אז א מענטש מעג נישט דאווענען נאך א שמונה עשרה א מענטש אויב האט ער שוין געדאווענט און ער כאפט זיך אז ער דאווענט שוין יעצט א צווייטע מאל זאל ער פוסק זיין און ווי רשי זאגט אז די הלכה איז ווי ר' יוחנן בספק אז ווען א מענטש געדענקט נישט צו ער האט שוין געדאווענט אדער נישט זאל ער גיין איבערדאווענען, און בוודאי איז די הלכה כשמואל אז צוויי שמונה עשרה זאל א מענטש נישט דאווענען. פרעגט די גמרא איני איז עס דען אזוי? די גמרא גייט זיך יעצט שטעלן אויף די הלכה פון פוסק אפילו באמצע ברכה, איך פארשטיי אז א מענטש זאל נישט דאווענען קיין איבעריגע שמונה עשרה, אבער אויף די אמצע ברכה אז א מענטש זאל אוועק וואקן אינמיטן א ברכה אן ענדיגן די ברכה דאס איז וואס די גמרא גייט זיך שטעלן. והאמר רב נחמן כי הוינן בי רבה בר אבוה און זעמער געווען אין בית מדרש פון רבה בר אבוה בען מיניה האט מען אים געפרעגט הני בני בי רב די תלמידי די תלמידי חכמים די תלמידים פון בית מדרש דטעו זיי מאכן א טעות און מדכרי דחול בשבת זיי דערמאנען די וואכענדיגע שמונה עשרה ביי שבת יא קלאפט זיך סלח לנו ביי מנחה. ווי ס'גייט די מעשה, און מהו שיגמרו, צו זאל ער ענדיגן די ספעציפישע ברכה וואס ער האט שוין אנגעהויבן, און ס'איז דא די מפרשים וואס זאגן וואס עפעס בני הני בני בי רב, וואס אמאל איז דא דער תלמיד חכם דער בן תורה איז מער עבסענט מיינדעד ווי דער סתם מענטש ווייל ער ליגט אין לערנען ער כאפט זיך נישט, אפשר איז אויך נישט דא א תלמיד חכם האט נישט אזא חילוק צווישן שבת און אין די וואכן ווייל אין די וואכן גייט ער נישט אריין אין דזשאב און שבת גייט ער אויך נישט אריין אין די דזשאב סך הכל לערנט ער די זעלבע גמרא. שבת און די וואך און האט זיך נישט געכאפט ער דאוונט אתה חונן אין די וואך אין שבת מהו שיגמרו האט מען געפרעגט דעם רבה בר אבוה צו מען זאל ענדיגן די ברכה ואמר לן גומרין כל אותה ברכה אז מען מעג יא ענדיגן די ברכה זעט מען אפילו א מענטש דאוונט א שמונה עשרה שאינה צריכה א ברכה שאינה צריכה און ער דערמאנט זיך אינדערמיט אז די ברכה איז נישט א ברכה וואס ער וואלט ווען יעצט געדארפט זאגן איז די הלכה אבער אז די די עצם ברכה קענען נאך ענדיגן. ענפערט די גמרא אז ס'איז נישט די זעלבע מעשה, הכי השתא התם גברא בר חיובא, בעצם עיקר הדין וואלט א מענטש געדארפט דאווענען א געהעריגע שמונה עשרה פון אכצן ברכות אפילו אין שבת. נאר וואס דען רבנן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת, אלס כבוד שבת האט מען נישט געוואלט א מענטש זאל דאווענען א לאנגע שמונה עשרה, כ'ווייס נישט וויאזוי ס'ארבעט היינט, למעשה לויט אונזער לעבן איז די שבת'דיגע דאווענען לענגער ווי א גאנצע וואך, עכ"פ ס'איז נאך אלץ געווען עפעס א ענין פון כבוד שבת צו מקצר זיין די שמונה עשרה. איז האט מען מסכם געווען אז מ'האט עס ס'נאר דא זיבן ברכות יא די ערשטע דריי מיט די לעצטע דריי און די אלע ברכות אינדערמיט האט מען מקצר געווען אין איין ברכה מילא אז דער מענטש איז געגאנגען האט יעצט געזאגט אתה חונן איך האב נישט אזוי מורא אים צו לאזן ענדיגן די ברכה ווייל מעיקר הדין לולא די תקנת חזל פון כבוד שבת וואלט ער ווען געדארפט זאגן אלע ברכות מילא איך קוק עס נישט אן ווי א ברכה לבטלה איך לאז אים עס ענדיגן אבל הכא דא ביי אונז די מעשה פון שמואל וואס שמואל זאגט פסוק באמצע ברכה ווייל דער מענטש האט שוין געדאווענט שמונה עשרה איז הא צלי ליה, דער מענטש האט שוין געדאווענט ס'איז נישט דא קיין שום וועג וויאזוי כ'קען לעדזשיטעמייזן אז דער מענטש זאל דא גיין ענדיגן די ברכה. ואמר רב יהודה אמר שמואל, נאך א מעשה התפלל א מענטש האט געדאווענט ביי זיך אינדערהיים און נאכדעם איז ונכנס לבית הכנסת ער גייט אריין אין בית מדרש און ער זעהט די ציבור דאווענען ומצא ציבור שמתפללין ער זעהט די ציבור דאווענט און ער האט חשק ער וויל זיך מיטכאפן מיטן ציבור באט ער האט שוין געדאווענט שמונה עשרה פאר זיך אם יכול לחדש בה דבר, אויב קען ער עפעס צולייגן צו זיין תפילה, יחזור ויתפלל, זאל, קען ער דאווענען נאכאמאל און דאווענען נאך א שמונה עשרה, ואם לאו אל יחזור ויתפלל, סאו די אם יכול לחדש בה דבר, די ראשונים מוטשענען זיך זייער, וואס מיינט די לחדש בה דבר, איך מיין אז דער טור ברענגט דא משם דעם ראש, אויב איך געדענק גוט אז זיין טאטע אליין איז נישט געווען קלאר. וואס דער יכול לחדש בה דבר, על פי הלכה זעהט אויס ס'איז דא א שיטה אז לחדש בה דבר מיינט איך דארף צולייגן א קנייטש אין יעדע איינציגסטע יעדע איינציגסטע תפילה אתה חונן, כ'האב געדאווענט איין אתה חונן אבער יעצט ניין, ס'איז דא עפעס איין תוס' וואס איך פארשטיי נישט, וואס? וואס מיינסטו צו זאגן? ניין זיכער נישט, ס'איז די זעלבע שמואל וואס האט זיך פריער געדינגן. ער גייט דא אין איינקלאנג מיט זיין פריערדיגע הלכה, די גמרא גייט יעצט זאגן פארוואס איך דארף טאקע ביידע, ער גייט. מיט זיין פריערדיגע הלכה אז א מענטש זאל נישט דאווען, אן אויסנאם איז אויב אויב ער קען מחדש זיין א נייע תפילה דעמאלטס קען ער דאווענען א תפילת נדבה. סאו איין מהלך וואס כ'מיין די רמא זאגט עס איז אז א מענטש דארף צולייגן א קנייטש אין יעדע תפילה, א נייע רפאנו האט זיך דערמאנט א חולה אויפן ליסט וואס ער האט נישט אינזין געהאט, פריער אנדערע לערנען אז אם יכול לחדש בה דבר מיינט ער האט יעצט א נייע צורך. אז ווען ער האט געדאווענט זיין ערשטע שמונה עשרה האט ער נאך בכלל נישט געהאט די צורך, און יעצט איז צוגעקומען עפעס א נייע צורך מיט דעם שטעלט ער זיך נאכאמאל דאווענען, קודם דארף מען וויסן אז ס'איז א שמועס. זאגט יעצט די גמרא וצריכא יענקי שעורה, פארוואס דארף מען ביידע? ס'איז לכאורה איז דאך די זעלבע יסוד, פריער זאג איך דיר אז דאווען נישט קיין צוויי שמונה עשרה'ס, און יעצט זאג איך דיר דאווען נישט קיין צוויי שמיני עשרה'ס. ענטפערט די גמרא דאי אשמעינן קמייתא וואלט איך וואלט איך געוואלט מיינען הני מילי יחיד ויחיד או ציבור וציבור ווען ביידע שמונה עשרה'ס זענען פון די זעלבע וועליו פון די זעלבע קאטעגאריע איך האב פריער געדאווענט א שמונה עשרה של יחיד און איך וויל יעצט דאווענען נאכאמאל זאגט שמואל אוודאי דאווען נישט איך האב פריער געדאווענט בציבור איך וויל יעצט דאווענען נאכאמאל בציבור ס'נישטא קיין יתרון ס'נישטא קיין מעלה אין דיין נייע שמונה עשרה אבל יחיד לגבי ציבור כמאן דלא צלי דמי זאל איך זאגן ניין איך קוק עס אן ווי דער מענטש האט נאכנישט געדאווענט פארוואס וועגן קיין ציבור'דיגע שמונה עשרה האט ער נישט געהאט, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן די צווייטע מעשה, דארט שטייט קלאר אז התפלל דער מענטש האט געדאווענט ביחידות ונכנס לבית הכנסת, ער גייט אריין אין בית הכנסת צו דאווענען בציבור, און מיט דעם אלעם זאג איך דיר אז דו זאלסט נישט דאווענען נאך א שמונה עשרה נאר אם יכול לחדש בה דבר, אבער אן די חידוש בה דבר קען מען נישט דאווענען נאך א תפלה. סתם מצד ווייל איך וויל יעצט דאווענען א תפלה של ציבור. ואי אשמעינן הכא, אויב וואלט איך נאר געלאזט הערן די צווייטע דין איז משום דלא אתחיל בה. דארט רעדט מען פון א מענטש האט זיך נאכנישט געשטעלט דאווענען, זאג איך אים דאוון נישט, אבל התם דאתחיל בה, אימא לא און דער מענטש מעג ענדיגן, אין אנדערע ווערטער דארט האב איך נאך א חידוש דין פון פוסק אפילו באמצע ברכה, וואס מצד די צווייטע הלכה וואלט איך נישט געוואוסט די חידוש. אמר רב הונא, א נייע הלכה, הנכנס לבית הכנסת א מענטש קומט אריין בית מדרש ומצא ציבור שמתפללין, ער איז געקומען שפעט, און ער קומט אן אין בית מדרש, און ער זעט אז דער עולם האלט שוין אינמיטן שמונה עשרה, זאל איך מיך מיטכאפן מיטן ציבור, אדער זאל איך מיך נישט מיטכאפן? דאס איז די שאלה. איז זאגט ער יעצט אזוי, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ למודים, אויב קען ער אנהייבן שמונה עשרה, לאמיר זאגן ער זעט, אז דער ציבור האלט נאך אנהייב, דער עולם בוקט זיך ביי מגן אברהם, ער זעט אז דער ציבור האלט נאך אנהייב און ער קען דאווענען גענוג שנעל אז ווען ווען די בעל תפילה וועט אנקומען ביי מודים וועט וועט ער שוין האבן אויסגעטרעטן, פשט איז ער האט יעצט צייט פאר א שמונה עשרה און א האלב, יא? לאמיר זאגן וועגן סיי דער ציבור זאל ענדיגן דאווענען סיי דער בעל תפילה זאל אנקומען ביז מודים, דעמאלטס איז יתפלל, לאמיר שוין זען פארוואס, ואם לאו. אל יתפלל, אויב קען ער נישט אנקומען צו מודים ווערט א פראבלעם, פארוואס? ווייל ער וועט שטיין אינמיטן שמונה עשרה און די גאנצע ציבור וועט זאגן מודים און יעדער וועט זיך בוקן און ער וועט זיך נישט בוקן, דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם ווייל ואינו כורע והוא אינו כורע זאגט רש"י נראה ככופר במי שחבריו משתחווין לו, די ווארט איז נישט אזוי ווייט צו ער וועט יא מיטזאגן מודים אדער נישט, ווי די פאקט איז אז יעדער איינער ביקט זיך פארן אייבערשטן, און דו ביסט דער איינציגסטער אין בית מדרש וואס ביקט זיך נישט, ממילא דו דארפסט שוין האבן אויסגעטרעטן ווען די בעל תפילה גייט אנקומען צו מודים. רבי יהושע בן לוי אמר, רבי יהושע בן לוי זאגט אז ווי ביסטו אנגעקומען זיך צו זארגן פאר מודים, איך האב דא גרעסערע פראבלעמען, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ לקדושה יתפלל, ואם לאו אל יתפלל, ס'דא א חיוב פון מיטזאגן קדושה, און אז דו גייסט האלטן אינמיטן שמונה עשרה און. און די ציבור גייט זאגן קדושה גייסטו פארפאסן קדושה, זאגט די גמרא במאי קא מפליגא וואס קריגן זיי זיך, מר סבר יחיד אומר קדושה, דער רב הונא לערנט אז איך דארף מיך נישט זארגן פאר קדושה ווייל א יחיד וואס שטייט שמונה עשרה און ער דאווענט בציבור קען ער ווען ער קומט אן פאר אתה קדוש קען ער אליין זאגן קדושה, הגם די ציבור זאגט נישט יעצט קיין קדושה און איך גיי עס זאגן אליין, אבער מצד. ווייל איך דאווען יעצט בציבור, מיין תפילה איז א תפילה של ציבור, הייסט עס שוין, ס'האט שוין די מעלה פון א ציבור אז איך קען זאגן קדושה, מר סבר אין יחיד אומר קדושה, אז וואס די סתם א מענטש זאל אליין זאגן קדושה פאר אתה קדוש, ארבעט נישט אזוי, ממילא ער הייבט זיך אן זארגן, אליין קען ער נישט זאגן קיין קדושה, אויב דאווענט ער א לאנגע שמונה עשרה און די ציבור גייט, און ער גייט נישט האבן אויסגעטרעטן ווען די ציבור זאגט קדושה, פארפאסט ער קדושה, דארף איך מיך אנהייבן זארגן, מה שאין כן דער ערשטער מאן דאמר. רב הונא זארגט זיך נאר אויף מודים ווייל די קדושה איז געסאלווט ממילא, די מענטש קען אליין זאגן קדושה. וכן אמר רב אדא בר אהבה, סאו די וכן, די רב אדא בר אהבה שטימט מיט ביידע, ווייל ווי אונז האבן מסביר געווען אפילו די וואס זאגט אז מען זאגט יא קדושה יחיד אומר קדושה, לערנט אויך אז מצד ווען א מענטש דאווענט אינדערהיים קען ער נישט זאגן קיין קדושה, מצד ווייל איך האלט אינמיטן א שמונה עשרה של ציבור, איך דאוון א תפלה בציבור, איז ווען איך קום אן צו די פלאץ ווי איך קען זאגן קדושה זאל איך זאגן קדושה. סאו דאס זאגט יעצט רב אדא בר אהבה מנין שאין היחיד אומר קדושה לכולי עלמא א יחיד וואס דאווענט ביי זיך אינדערהיים גייט נישט זאגן קיין קדושה שנאמר שטייט אין פסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל אז כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה מאי משמע ווי זעה איך אין ונקדשתי בתוך בני ישראל אז איך דארף האבן צען דתני רבנאי אחוה דרבי חייא די ברודער פון רבי חייא רבנאי האט געלערנט בר אבא אז אתיא תוך, איך מאך א גזירה שווה פון תוך תוך, דא שטייט כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל, כתיב התם הבדלו מתוך העדה הזאת, סאו אונז ווייסן מיר אלץ אז עדה איז עשרה, מה להלן עשרה, דארט רעדט מען פון צען אף כאן עשרה, ממילא ונקדשתי בתוך מיינט אז קדושה דארף קומען מיט צען. געוואלדיג! מאכט יעצט די גמרא אבער א חשבון אז סיי לויט רב הונא און סיי לויט ר' יהושע בן לוי ביידע זאגן אז אינמיטן שמונה עשרה גיי איך נישט קענען מיטזאגן מיטן ציבור נישט קיין מודים און נישט קיין קדושה. יא דאס איז דאס איז קלאר ער זאגט אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ למודים כדי איך זאל קענען מיטזאגן מודים דארף איך האבן אויסגעטרעטן. יא? דער צווייטער זאגט אז כדי איך זאל קענען מיטזאגן קדושה דארף איך האבן אויסגעטרעטן. און אפילו דער ערשטער וואס זארגט זיך נישט פאר קדושה, יא רב הונא וואס זארגט זיך נישט פאר קדושה איז אויך ווען איך גיי אנקומען צו מיין פלאץ אין שמונה עשרה ווען איך גיי האלטן פאר אתה קדוש גיי איך קענען זאגן קדושה אבער ווען דער ציבור האלט ביי אתה קדוש און איך האלט ביי את צמח גיי איך נישט קענען מיטזאגן. דאס זאגט יעצט די גמרא, כולי עלמא מיהת מפסק לא פסיק ווען דו שטייסט אינמיטן שמונה עשרה קענסטו נישט מיטזאגן, נישט קיין מודים און נישט קיין קדושה מיטן ציבור. איבעיא להו האט געווען א ישיבה בחור געפרעגט מהו למפסיק להפסיק ליהא שמו הגדול מבורך ס'האמיר שוין געהאט אויבן אין תוספות אז דאס איז אונזער יהא שמיה רבא אמאל האט מען עס געזאגט אין לשון קודש און שפעטער ווען ס'איז געווען עם הארצים וואס האבן נישט פארשטאנען קיין לשון קודש האט מען עס געטוישט צו אראמיש פרעגט איצט די גמרא צו יהא שמו הגדול מבורך איז א וויכטיגער און חשובערע תפילה פון מודים און קדושה אז דאס זאל איך יא מיטזאגן אפילו אינמיטן שמונה עשרה. דערמאן איך מיך יעצט אז כ'האב אמאל געזען ערגעץ דאס ברענגען אז בעצם די גמרא גייט בלייבן אז מ'זאגט נישט קיין יהא שמיה רבא אויך נישט באט איין זאך וואס מ'קען זאגן אינמיטן שמונה עשרה איז אויב איך איז דא האב איך אמאל געהערט דא אין ירושלמי א מענטש מאכט א ברכה לבטלה לאמיר זאגן ער ענדיגט א ראנג ברכה צו קען ער זאגן ברוך שם? שוין אמאל געהערט דערפון? הא? די פאנטש ליין איז אן אינטערעסאנטע זאך אז א ברכה לבטלה איז אזוי הארב און ברוך שם ארבעט אזוי שטארק אז מען קען אז דאס קען מען יא זאגן אינמיטן שמונה עשרה. גיימיר ווייטער כי אתא רב דימי. האמיר א שאלה, ענטפערט מען יהא שמיה רבא אינמיטן שמונה עשרה אדער נישט? כי אתא רב דימי אמר רבי יודא. ור' שמעון תלמידי א כי אתא רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער נאכגעזאגט אמר רבי יודא ור' שמעון תלמידי דרבי יוחנן אמרי געב מיר א רגע יא אז וואס לכל אין מפסיקין חוץ מן יהא שמו הגדול מבורך אז מ'זאל צו גארנישט איז מען נישט מפסיק אינמיטן שמונה עשרה טאקע נאר פאר אמן, שאפילו עוסק במעשה מרכבה וואס דאס איז די הייליגסטע זאכן סודות פוסק מעג א מענטש מפסיק זיין צו זאגן יהא שמיה רבא ולית הלכתא כותיה דאס האב איך געזאגט א מינוט צוריק אז די הלכה איז נישט אזוי און אפילו אינמיטן שמונה עשרה זאגט מען גארניקס נישט קיין יהא שמיה רבא און נישט קיין קדושה און נישט קיין מודים. זאגט די הייליגע גמרא, רבי יודא אומר מברך לפניהם ולאחריהם, ווער ס'געדענקט, ס'האמיר געהאט א משנה, דער עולם קען צוריקקוקן א מינוט אין די משנה, ס'איז דף כ עמוד ב' פון אונטן, בעל די תנא קמא געלערנט, בעל קרי, מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, אז א בעל קרי גייט ליינען קריאת שמע נאר בלב, בהרהור, אבער ברכות זאגט ער נישט אפילו בהרהור, רבי יודא אומר, מברך לפניהם ולאחריהם, ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז רבי יודא וואס ער זאגט מברך לפניהם ולאחריהם דינגט זיך אויף צוויי זאכן, איינס ער דינגט זיך אויף דאס וואס תנא קמא זאגט אז מען לאזט אויס די ברכות און מען זאגט נישט קיין ברכות, און צוויי ער זאגט אז מען קען עס ממש ארויס זאגן, איינמאל ער נישט איינמאל ער איז נישט גורס דער גאנצע איסור דא פון דברי תורה איז נישט פשט אז רבי יודא לערנט אז ברכות זאג אויך בהרהור. ניין, זאג אלעס געהעריג און שוין. סאו די גמרא גייט יעצט אויסשמועסן די שיטה. רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם למימרא, ווי די גמרא פארשטייט יעצט דסבר רבי יהודה בעל קרי מותר בדברי תורה און ער קען עס געהעריג ארויסזאגן, פרעגט די גמרא והאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, מנין לבעל קרי שאסור בדברי תורה שנאמר שטייט אין פסוק, רש"י האט שוין אויבן געברענגט, והודעתם לבניך ולבני בניך, דאס איז א פסוק וואס זאגט אונז אז מען דארף לערנען תורה, והודעתם לבניך ולבני בניך, גיי לערנען תורה וסמיך ליה, יום אשר עמדת בחורב, אז תורה דארף צוגיין באופן אזוי ווי ווען אידן האבן מקבל געווען די תורה בהר חורב, דאס איז ביי הר סיני, וואס איז דארט געווען מה להלן בעלי קריין אסורין, ווי אונז האבן שוין דערמאנט אז א בעל קרי איז געווען אסור בדברי תורה וועגן דעם האט מען געזאגט אל תגשו אל אשה אז א מענטש זאל נישט וואוינען מיט זיין פרוי פאר דריי טעג, פארוואס האט זיך אויסגעפעלט דריי טעג, לכאורה א בעל קרי קען דאך תיכף גיין אין מקווה, די תירוץ איז ווייל א פרוי וואס וואס וואוינט מיט א מאן ווערט אויך טמא בטומאת קרי, זי ווערט אויך טמא פון פון די טומאה היוצאת מהגוף, און די הלכה איז אז א פרוי וואס איז פולט די זרע ביז דריי טעג הייסט נאך די זרע זרע און זי ווערט נאכאמאל טמא, ממילא האב איך געדארפט זאגן אל תגשו אל אשה דריי טעג אז ס'זאל נישט זיין קיין קיין פליטה פון זרע, און די פרויען זאלן אויך זיין ריין, על כל פנים איז דא א הלכה וואס מ'האט געזען ביי מתן תורה אז מ'דארף זיין אז כדי צו מקבל זיין די תורה דארף מען זיין ריין פון טומאת קרי, איז מה להלן בעלי קריין אסורין אף כאן בעלי קריין אסורין, סאו ווי די גמרא טענה'ט דא איז איך האב א לעגיטימע דרש. וואס איך לערן ארויס אז א בעל קרי איז אסור בדברי תורה, פארשטייט זיך אלע ראשונים פרעגן אז אז אונז ווייס מיר אז ס'איז א תקנת עזרא די גאנצע זאך, און וויאזוי ארבעט עס דא מיט א געהעריגע דרש, ס'איז דא פארשידענע מהלכים, ס'איז דא וואס זאגן טאקע אז ס'איז נאר א אסמכתא, ס'איז דא וואס זאגן אז די גמרא איז א הוה אמינא אז פאר די גמרא קומט צו צו די מסקנא אז ס'איז תקנת עזרא האט די גמרא פארשטאנען אז ס'איז א געהעריגע דרש, על כל פנים די גמרא איז תובע פון רבי יהודה, פארוואס לערנסטו נישט דעם איסור פון בעל קרי בדברי תורה, דו ביסט אים אלעס מתיר. וכי תימא, וויל יעצט די גמרא פרובירן פארענטפערן אז רבי יהודה לא דריש סמוכים, רבי יהודה איז בכלל נישט מכיר אין די גאנצע דרש, פארוואס וועגן ס א, די דרשה איז א דרשה פון סמוכים, יא, אונז האבן שוין אויבן געהאט, סמוכים לעד לעולם, ס'דא א דרש וואס הייסט סמוכים, איין פסוק שטייט אזוי, די אנדערע פסוק שטייט אזוי, איך האב א פסוק פון והודעתם, איך האב א פסוק יום אשר עמדת בחורב, גיי איך ארויס פון איינס צום צווייטן, אפשר לערנט ער נישט קיין דרשות. זאגט ער והאמר רב יוסף אפילו מאן דלא דריש סמוכין בכל התורה, אין כל התורה כולה דרש'נט ער נישט קיין סמוכין וועגן אין מוקדם ומאוחר בתורה, איין זאך האט נישט קיין שייכות מיטן צווייטן איז במשנה תורה דריש, דארט ווען משה רבינו האט איבערגע'חזר'ט די גאנצע תורה האט ער עס יא געזאגט כסדרן, און אלעס האט א חשבון פארוואס איינס שטייט לעבן צווייטן, ווי גייסטו זען אז אפילו דער מאן דאמר וואס לערנט נישט קיין סמוכין איז במשנה תורה לערנט ער יא, אין אנדערע ווערטער אז אונזערע פסוקים דא פון והודעתם לבניך און יום אשר עמדת בחורב איז אויך פסוקים אין משנה תורה און דארט דארף יעדער איינער לערנען סמיכים. זאגט ער אזוי דהא רבי יהודה לא דריש סמיכים בכל התורה כולה במשנה תורה דריש און די גמרא גייט שוין אויסשמועסן בכל התורה כולה מנלן ווי זעה איך אז דלא דריש אז רבי יהודה לערנט נישט דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא בן עזאי אומר נאמר ס'שטייט אין פסוק מכשפה לא תחיה איינער וואס טוט כישוף זאל מען הרג'נען, אבער איך ווייס נישט מיט וועלכע סארט מיתה. זאגט ער ונאמר כל שוכב עם בהמה מות יומת, א לעבן פון די פרשה פון מכשפה, דא נאך א פסוק אז איינער וואס וואוינט מיט א בהמה זאל מען הרג'נען. און דארט האב איך יא א ילפותא די גמרא לערנט ארויס פון א פון מסית, יא איך זאג גוט? אז אז אז די חיוב איז סקילה. מילא וויל איך יעצט דרש'נען סמיכים, אויב איך ווייס. אז א שוכב עם בהמה איז דא א חיוב סקילה, סמכו ענין לו, לומר מה שוכב עם בהמה בסקילה, אף מכשפה נמי בסקילה, אזוי דרשנ'ט בן עזאי סמיכין, אמר ליה רבי יהודה, וכי מפני שסמכו ענין לו נוציא לזה לסקילה, סקילה איז זייער א הארבע דרש, זייער א הארבע מיתה, און דא האמיר רבי יהודה וואס גייט זיך דינגען מיט בן עזאי, זאגט איך דרש נישט קיין סמיכין מפני שסמכו ענין, נישט דאס גייט זיין מיין לימוד, נישט מצד א סמיכה גיי איך ארויס לערנען אזא הארבע זאך, ווי אן עונש סקילה אויף א מכשפה, נאר וואס דען, רבי יהודה איז מסכים צו די הלכה אז א מכשפה באקומט מיתה על ידי סקילה, ער דינגט זיך נאר אויף די לימוד, אויף די מקור, אלא, זאגט ער, וויאזוי ווייס איך אז ס'איז דא א חיוב מיתה אויף א מכשפה, איך לערן עס נישט ארויס פון א סמיכות, איך לערן עס ארויס פון א גזירה שווה אלא אוב וידעוני בכ. איך לערן עס ארויס, לאמיר שוין זען. אלא אוב וידעוני בכלל כל המכשפים היו. אוב וידעוני איז אויך א מין כישוף, ולמה יצאו, ס'איז דא א פסוק, וואס די פסוק שמועסט אויס, די עולם קען אריינקומען מיט רשי, כדכתיב, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. אז ווען מ'רעדט פון אוב וידעוני, זאגט די פסוק קלאר אז ס'איז דא א די מיתה. ולמה יצאו להקיש להם ולומר לך מה אוב וידעוני בסקילה אף מכשפה בסקילה ווי רש"י ברענגט איז דא איינע פון די שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם איז כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא ווי די ניגון גייט יא איז פשט אזוי כ'האב א פסוק מכשפה לא תחיה וואס נעמט אלעס אריין ס'נעמט אריין אוב וידעוני אויך נו האב איך א פסוק פון אוב וידעוני וואס דארט און ס'איז יצא, יצא ללמד, און דארט שטייט אז ס'איז דא א חיוב מיתה, באבן ירגמו ווי אונז האבן געזאגט, גיי איך דיר זאגן אז די חיוב סקילה וואס איז דא אויף אוב וידעוני, גייט ארויף גיין אויך אויף מכשפה לא תחיה, און איבעראל וועט זיין א חיוב מיתה. פשט איז רבי יהודה לערנט אויך אז א מכשפה באקומט א א די חיוב מיתה פון א מכשפה איז בסקילה, די לימוד איז נישט מצד סמיכין, די לימוד איז פון א אנדערע סארט לימוד. ווייסט מען שוין אז רבי יהודה לערנט נישט קיין סמוכין במשנה תורה, יא ער דינגט זיך אויף די ילפותא, ער דינגט זיך אויף די לימוד, אנטשולדיגטס נישט במשנה תורה, ביי אלע אנדערע, משנה תורה מנלן דדריש, ווי ווייס איך אז במשנה תורה לערנט ער יא סמוכין דתניא האט מען געלערנט אין א ברייתא רבי אליעזר רבי אליעזר אומר נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו ואנוסת בנו ומפותת בנו א מענטש טאר נישט חתונה האבן מיט זיין טאטעס ווייב דאס איז דאס איז אפילו ווען זיין טאטע'ס ווייב איז נישט זיין מאמע, סעקאנד מערידזש, יא? דאס איז אפילו נאכדעם וואס זיין טאטע לעבט נישט און זי איז נישט קיין אשת איש. פאר די מער פעקט אז זי איז אמאל געווען מיין טאטע'ס ווייב, מעג א א קינד נישט חתונה, די זעלבע זאך מיט א מיט א זון, כלתו, א שניר, אשת בנו. איז לערנט אבער רבי אליעזר, וואס טוט זיך ווען ווען

לא יקח איש את אשת אביו, לא יגלה כנף אביו. דרש'נט ער וואס מיינט גלה כנף אביו? זאלסט נישט אויפדעקן די בגד וואס דיין טאטע האט געזען, כנף שראה אביו לא יגלה, און דאס זאגט ער גייט ארויף אויף אנוסת אביו ומפותת אביו. פרעגט די גמרא ממאי דבאנוסת אביו כתיב, ווער זאגט מ'רעדט פון דעם? אויף דעם איז די תירוץ דסמיך ליה, כ'האב א סמיכה, שטייט לעבן דעם ונתן האיש השוכב עמה, און דארט רעדט מען פון א נערה מאורסה וואס דארט איז די א מענטש איז מאנס דארטן, יא? ממילא גיי איך דיר זאגן, מצד די סמיכה גיי איך דיך זאגן אז דער כנף, די איבריגע ולא יגלה כנף וואס איך האב, רעדט זיך אויך פון אנוסה, ס'איז דאך א געהעריגע דרשה פון סמוכין, קומט דאך אויס אז דער זעלבער רבי יהודה וואס האט אויבן נישט געוואלט לערנען קיין סמוכין לגבי מכשפה, דא אין משנה תורה לערנט ער יא סמוכין, קומט דא פירט די גמרא אויס די קשיא אז ביי אונזער דרשה פון והודעתם און יום אשר עמדת לכאורה לערנט מען דאך אויך פון משנה תורה, קענסט מיר נישט זאגן אז רבי יהודה אין אונזער משנה לערנט עס נישט, ער דארף עס לערנען. ענטפערט די גמרא דאס ביסט גערעכט, אמרי אין, במשנה תורה דריש, רבי יהודה לערנט טאקע די סמוכין אויך, והני סמוכין מבעי ליה לאידך דרבי יהושע בן לוי, ער דארף עס האבן פאר א אנדערע דרשה, דאמר רבי יהושע בן לוי כל המלמד לבנו תורה, א איד לערנט מיט זיין קינד תורה, א מורא'דיגע מורא'דיגע גמרא, א טאטע זעצט זיך אוועק מיט זיין קינד, ער לערנט מיט אים אבות ובנים, איז מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר חורב, דאס איז א גראדע ישר'דיגע המשכת התורה וואס די טאטע געבט איבער פון וואס ער האט מקבל געווען פון זיין טאטן, פון זיין זיידן, אזוי ארויף, דאס איז ממש תורה מסיני, ס'האט די סייעתא דשמיא פון תורה מסיני שנאמר, שטייט אין פסוק והודעתם לבניך, ולבני בניך, ווען דו לערנסט מיט דיין זון, וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב, איז מצד פון די סמוכין זעה איך אז דיין תורה מיט דיין זון האט די חשיבות פון תורה מסיני, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.